זאגט די הייליגע גמרא האלט מען דף ס ג עמוד ב' גיי מיר בסייעתא דשמיא לערנען דף ס ד די לעצטע עמוד אין מסכת ברכות האלט מען דא אינמיטן די מעשה וואס איז געווען אז כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה די תלמידי חכמים האבן זיך צוזאם געזעצט אין די שטאט יבנה און זיי האבן גע'דרש'נט בשבח פון די בעל אכסניא של תורה פון די אידן וואס נעמען אריין תלמידי חכמים צו זיך אין שטוב. צײלט מען מער פֿון אונטן בײַ די ברײטע שורות. בײַ די װערטער פּתח רב נחמיה איז דאָ דאָרט צװײ פּינטלעך. זאָגט די הײליקע גמרא פּתח רב נחמיה בכּבֿוד אכסניא. רב נחמיה איז געװען פֿון די תּלמידי-חכמים װאָס זײַנען געזיצן דאָרטן אין די קבוצה און ער האָט געדרשנט בכּבֿוד אכסניא אַזױ ודרש האָט געדרשנט אַזױ מאי דכתיב. װאָס איז פּשט װאָס שטײט אינעם פּסוק ויאמר שאול אל הקיני לכו סרו רדו מתוך

ישראל, כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, א איד נעמט אריין א תלמיד חכם אין זיין הויז, וואס כלל ישראל איז אנגעוויזן אין תלמידי חכמים, און א מענטש וואס איז אים מאכיל און משקה און מהנה בנכסיו, און ער העלפט דעם תלמיד חכם ער זאל קענען ווייטער בלייבן זיצן און לערנען, איז על אחת כמה וכמה, איז אוודאי האט די מעלה פון עשיתה חסד עם כל בני ישראל, און גאנץ כלל ישראל איז אים מכיר טוב, זאגט די גמרא ווייטער פתח רבי יוסי בכבוד אכסניא, ער האט געדרשנט ודרש אזוי.

וואס די קל וחומר מה מצרים שלא קרבו את ישראל אלא לצורך עצמן אוודאי רעדט מען נישט פון די שפעטערדיגע יארן נאר רש"י ברענגט די פסוקים ווען פרעה האט מקרב געווען די בני יעקב האט ער עס אבער נאר געטוהן פארוואס די גמרא ברענגט דעם פסוק איז וואס שנאמר ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה איז פארוואס האט. פרעה מקרב געווען די בני יעקב נאר ווייל ער האט געוואלט זיי זאלן זיין אנשי חיל זיי זאלן זיין מענטשן וואס זיי קענען צוגעבן צו זיין לאנד לאמיר זען ביז ווי די פסוק ענדיגט זיך על אשר לי דאס איז נאך טייל פונעם פסוק איז כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו יא און למעשה די מצרים האבן באקומען א שכר אז יארן שפעטער איז דא א לאו אז מ'טאר זיי נישט טשעפענען כי גר היית בארצו ווייל למעשה איז ארויסגעקומען א טובה ער האט מיך מקרב געווען אפילו ס'איז נישט געווען לשם שמים אבער המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו על אחת כמה וכמה אז אוודאי האט ער א גרויסע שכר אויף דעם וואס ער איז א מארח תלמיד חכם בתוך ביתו זאגט די גמרא ווייטער פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניא האלט מען שוין ביי נאך א א דריטע דרש אינעם היינטיגן שיעור, בכבוד פון די אכסנאים וואס נעמען אריין תלמידי חכמים ודרש, גע'דרש'נט א פסוק אזוי, לאמיר אריינקוקן א רגע אינעם פסוק, שטייט אזוי, וישב, כ'זאג די פסוק דא פון די זייט, וישב ארון ה' בית עובד אדום הגתי שלושה חדשים וואס איז געווען די צייטן פון דוד המלך מען איז געגאנגען מלחמה האלטן, האט מען געדארפט ערגעץ אוועקלייגן דעם ארון, איז געווען א מענטש וואס האט געהייסן. עובד אדום, און ער האט אריינגענומען דעם ארון השם פאר דריי חדשים, זאגט דער פסוק ווייטער ויברך השם את עובד אדום ואת כל ביתו, אז בשכר זאת וואס ער האט אריינגענומען צו זיך אין שטוב דעם ארון, האט ער זוכה געווען צו א ויברך השם, די גמרא גייט באלד זאגן וואס איז געווען די ויברך השם וואס דער אייבערשטער האט אים געבענטשט. איז והלא דברים קל וחומר מה ארון שלא אכל ושתה א ארון איז א ארון מען דארף זיך נישט מיט דעם אפגעבן אלא כיבד וריבץ מען קען אביסל וואשן מען קען אביסל קערן כיבד וריבץ לפניו איז כך באקומט ער אזא שכר איז המארח תלמיד חכם בתוך ביתו מאכילו משקהו ומהנהו מנכסיו. און ער שטרענגט זיך אן, ער געבט צו עסן, ער געבט צו טרינקן, איז על אחת כמה וכמה אז ער איז זוכה צו די ויברך השם, צו די ברכה פונעם אייבערשטן. פרעגט די גמרא מאי היא ברכה שברכו, וואס איז די ברכה וואס דער עובד אדום האט זוכה געווען, אמר רב יהודה בר זבידא זו חמות, דאס איז די ווייב פון עובד אדום וואס האט געהייסן חמות, וח' כלותיה, און זיינע אכט שנירן, שילדו שישה שישה בכרס אחד אזוי ווי די נס וואס איז געווען ביי די אידן אין מצרים, וואס איז געבוירן געווארן א זעקסלינג אויף איין מאל, איז די אכט שנירן צוזאמען מיט די ווייב פון עובד אדום האבן צוזאמען געהאט, האבן זיי אלע צוזאמען געהאט אכט, האבן יעדער איינער פון זיי געהאט זעקס זעקס קינדער, לאמיר זען, שנאמר וואו זעה איך עס, שטייט א פסוק, פעולתי השמיני כי ברכו אלקים איז דאס די לשון הפסוק מ'דארף ארויסנעמען די כתיב, איז זיין זיין אכטע זון האט געהייסן פעולתי, און וואס שטייט דארט ווייטער? שטייט דארט כל כל אלה מבני עובד אדום המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבודה שישים ושנים לעובד אדום, איז די פסוק זאגט אז עובד אדום וואס איז געווען די ברכו אלקים וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן אז ער האט געהאט צוויי און זעכציג יוצאי חלציו ער האט געהאט. צוויי און זעכציק, צוויי און זעכציק קינדער, איז לאמיר מאכן דעם חשבון, ער האט געהאט אכט שנירן, און מיט זיין ווייב חמות איז עס ניין, ניין טיימס סיקס איז וויפיל? איז פיפטי פאר, אז מען לייגט צו די אכט זין, איז צוזאמען איז עס סיקסטי טו, קומט אויס אויב זיינע אכט שנירן האבן געהאט. זעקס קינדער צוזאמען מיט זיין ווייב, זיי האבן געהאט זעקס קינדער, איז עס ניין טיימס סיקס, מיט מען רעכנט אריין די אכט קינדער וואס ער האט געהאט, קומט עס אויס צו א חשבון פון סיקסטי טו, ווער זאגט אז עס איז געווען שישה בכרס אחד, אויב כ'האב גוט פארשטאנען, זאגט די מהרש"א אז דאס וואס די קינדער זענען געבוירן געווארן איז דאך געווען ויברך השם, אז יעדער האט פארשטאנען אז די אז די. אז די ברכה קומט מצד דעם וואס ער האט אריינגענומען מיט דעם מצד דעם וואס ער האט אריינגענומען דעם ארון האט עס געמוזט זיין א זייער א קורצע תקופה און ס'האט געדארפט זיין ניכר אזוי האב איך פארשטאנען פון מהרש"א אז ס'איז געווען א אומגעווענליכע א אומגעווענליכע עיבור ס'איז געווען א אומגעווענליכע לידה איז עס געווען ניכר אז ס'איז ויברך השם אז די קינדער ווערן געבוירן בשכר אויף דעם וואס ער האט אריינגענומען דעם ארון ביי זיך אין שטוב, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער א יסודות'דיגע גמרא, אמר רבי אבין הלוי האט רבי אבין געזאגט כל הדוחק את השעה, א מענטש שטופט זיך, א מענטש פרובירט צו נעמען זאכן פאר די צייט, השעה דוחקתו, ער זוכט זיך זיין הצלחה פאר פאר ס'איז די ריכטיגע מינוט, השעה דוחקתו, די צייט וועט אים צוריק שטופן, און רשי געבט א משל אזוי ווי אבשלום שביקש למלוך בחזקה, ער האט געוואלט קעניגן בחזקה און ס'איז נאכנישט געווען די ריכטיגע צייט. איז כל הנדחה מפני השעה א מענטש וואס ער לאזט די צייט אים אפשטופן ווייל ער פילט אז ס'איז נאכנישט די ריכטיגע מינוט איז שעה נדחית מפניו, שפעטער וועט ער זען אז דאס וואס ער האט עס געלאזט אז ס'זאל אז ער זאל נאכנישט האבן זיין הצלחה וועט ער זען אז ס'איז גאר געווען פאר זיין ריווח, רבי נחמן האט א גרויסע אריכות אויף די גמרא אז א מענטש דארף ווארטן. א מענטש דארף זיין געדולדיג, און אפילו עשירים זאגט ער דארפן אויך ווארטן, ס'דא אמאל א עושר ער האט אביסל קעש און ער פרובירט שוין איינצונעמען די גאנצע וועלט, און יעדע זאך האט זיך זיין צייט, דער מענטש פרובירט אמאל ער וויל קויפן א הויז און ער זעט ס'גייט נישט, ס'איז דא אזא ענין פון כל הדוחק את השעה אז מ'דארף ווארטן מ'קען נישט איינרייסן, און א מענטש קען עס זען אין פארשידענע תחומים אין זיין לעבן. פארציילט די גמרא ווי זעט מען דאס מדרבה ורב יוסף, ס'געווען צוויי הייליגע אמוראים רבה ורב יוסף, איז דרב יוסף סיני, סיני מיינט ער איז געווען א ער געקענט כל התורה כולה כנתינתן מסיני געווען א געוואלדיגע בקי ורבה עוקר הרים ער געווען א מוראדיגע למדן ער קען אויסרייסן בערג אצטריכא להו להו שעתא מ'האט געדארפט אויפנעמען א נייע ראש ישיבה און די שאלה איז געווען וועלכע פון די צוויי גייט מען אויפנעמען שלחו להתם האבן זיי געשיקט קיין ארץ ישראל פרעגן א שאלה סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם וועם איז וויכטיגער וועם זאל איך אויפנעמען דער בקי אדער דער למדן שלחו להו האבן זיי אים צוריק געשיקט סיני קודם דער וואס קען ד' חלקי שולחן ערוך ער איז וויכטיגער פארוואס הכל צריכין למרי חטיא הכל צריכין למרי חטיא מיינט יעדער דארף צוקומען צו דעם וואס פארקויפט תבואה ס'איז דא אמאל א זאך וואס הייסט די בעיסיקס יעדער איינער דארף צו דעם צוקומען א דיין וואס קען אלעס איז עט ער קענען פסק'ענען אלע סארט שאלות א למדן א למדן איז זייער פיין אבער ער וועט נישט זיין אזוי יוספול ממש אין יעדן פאל זאגט אבער די גמרא אף אפילו מ'האט געוואלט אויפנעמען ר' יוסף ווייל אזוי איז געקומען א פסק פון ארץ ישראל אף על פי כן לא קיבל עליו ר' יוסף ער האט עס נישט אנגענומען ער האט נישט געוואלט אננעמען די רבנות דאמרי ליה כלדאי. די שטערן זעערס האבן אים געזאגט נבואה אז מלכת תרתין שנין, דו וועסט דו וועסט זיין קעניג, אין אנדערע ווערטער מאן מלכי רבנן, דו וועסט זיין ראש ישיבה צוויי יאר, און נאך צוויי יאר אבער איז און נאך צוויי יאר אבער העסטו שטארבן, ממילא האט ער זיך נישט געוואלט אריינלאזן אין קיין פריצייטיגע רבנות'ן, ווייל ער האט געוואוסט אז ס'קען אים שאטן. פארציילט די גמרא מלך רבה עשרין ותרתין שנין, רבה האט באקומען די רבנות און ער האט געוועלטיגט פאר צוויי און צוואַנציק יאר און נאכדעם נאכדעם איז ער געשטארבן איז מלך ר' יוסף תרתין שנין ופלגא איז נאכדעם וואס ר' יוסף האט אים איבער גענומען סאו קודם האט ער געלעבט די צוויי און צוואַנציק יאר וואס רבה אלס א פשוטער בירגער נאכדעם ווען ער האט איבער גענומען ראש ישיבה איז געווען ראש ישיבה צוויי און א האלב יאר און דאס איז די ראיה אז השעה נדחית מפניו אז הגם אים איז נאר געווען באשערט צוויי יאר ראש ישיבה'שאפט אבער אויב האט ער געדולדיג אויסגעווארט האט ער אויסער וואס ער האט געהאט די צוויי און צוואַנציק יאר אריכות ימים האט ער נאך צובאקומען א האלבע יאר צו זיין רבנות, פארוואס אלעס בשכר זאת וואס ער איז נישט געווען קיין דוחק את השעה? זאגט די גמרא א אינטערעסאנטע זאך, כל הנך שני דמלך רבה, די גאנצע צוויי און צוואַנציק יאר וואס רבה איז געווען ראש ישיבה, איז אפילו אומנא לביתיה לא קרא, רב יוסף האט זיך נישט געוואלט פירן מיט קיין שום גינוני מלכות, מיט קיין שום רעספעקטפולע נקודות אז כאילו ער איז עפעס א חשוב'ע איד, כאילו ער האט עפעס סיי וועלכע שררה, איז נארמאל א ראש ישיבה איז נישט געווען די סדר אז ער גייט צום דאקטער, די דאקטער פלעגט קומען צו אים ווען מען האט געדארפט דארט מקיז דם זיין, אבער ר' יוסף ניין, ווען ער האט געדארפט קויפן א רעקל איז ער געגאנגען קיין דזשי ענד דזשי, ער האט זיך נישט געלאזט. גארנישט משמש זיין כאילו ער איז א תלמיד חכם נישט געוואלט נעמען קיין שום שררות אויף זיך ווייל ער האט טאקע חושש געווען אויף די שטערן זעערס זיי האבן געזאגט אז זיין גאנצע שררה וועט נאר זיין פון צוויי יאר זאגט די גמרא ווייטער ואמר ר' אבין הלוי מאי דכתיב יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלקי יעקב וואס עפעס אלקי יעקב אלקי יעקב ולא אלקי אברהם זענען דאך קינדער פון אברהם יצחק ולא אלקי אברהם ויצחק זענען דאך קינדער פון אברהם יצחק ויעקב ענפערט די גמרא מכאן לבעל קורה שיכנס בעוביה של קורה צוויי מענטשן שלעפן א קורה איז דער וואס די קורה איז זיינס, פאר אים שלעפט מען עס ער זאל גיין דארטן ביי דעם דיקן חלק דארט וואו ס'איז שווער, לאז נישט יענעם טון די שווערע ארבעט ווען יענער טוט די ארבעט פאר דיר, ממילא יעקב וואס ער האט געהאט צוועלף קינדער און די שבטי קה זיי האבן אויפגעשטעלט א כלל ישראל, עס קומט א צרה איז ער דער וואס דארף זיך אריינלייגן און אויספועל'ן א ישועה, זאגט די גמרא ווייטער ואמר ר' אבין הלוי כל הנהנה. מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינה דא די מקור פארוואס צדיקים פירן טיש וואס א סעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה דער רמב"ם רעדט פון הדבק אז א מענטש דארף זיך מדבק זיין אינעם אייבערשטן דאס מיינט אז מען דארף זיך מדבק זיין בתלמידי חכמים זאגט ער גייט צום טיש וואו א תלמיד חכם עסט ממש אזוי כפשוטו. אז א תלמיד חכם וואס טוט ער ביים טיש? ער זאגט דברי תורה, ער איז כאילו אין אהרן מזווית שכינה שנאמר ויהיו ואהרן וכל זקני ישראל לאיך אליכם אם חוסם משה לפני אלקים פרעגט די גמרא וכי לפני אלקים אכלי ולפני משה אכלי לא אומר לך כל הנהנה מסידור של תלמיד חכם שיעור בסוכה כאילו אין אהרן מזווית שכינה זאגט די גמרא נאך א אינטערעסאנטע הלכה ואמר רב אבין הלוי הנפטר מחבירו, א מענטש געזעגנט זיך פון זיין חבר אל יאמר לו לך בשלום גיי מיט דיין פרידן, אלא לך לשלום גיי צו פרידן, לך בשלום מיינט גיי מיט דיין פרידן, עס איז דא פארשידענע וועגן וויאזוי עס מסביר צו זיין, איך וועל עס מסביר זיין אויף איין וועג, לך בשלום מיינט דו ביסט שוין אנגעקומען צו דיין שלימות, דו ביסט שוין עפעס אזוי ווי דאן מיט דיין ארבעט, לך בשלום גיי מיט דיינע אקאמפלישמענטס, לך לשלום מיינט גיי שטייג, גיי טו ווייטער. ביסט א לעבעדיגער מענטש, ביסט א הולך, דארפסט נאך גיין אויפטון זאכן, שהרי יתרו, שאמר לו למשה לך לשלום, עלה והצליח, דוד שאמר לו לאבשלום, לך בשלום, הלך ונתלה, אז בשלום, א נפטר ער איז שוין בשלום, ער איז שוין אנגעקומען צו די פלאץ ווי ער דארף זיין, ואמר ר' אבין הלוי הנפטר מן המת, איינער געזעגנט זיך פון א מת, ס'איז רש"י מסביר, מ'רעדט נישט ווען איינער האלט א הספד, נאר די סדר איז געווען אז למשל ווען מ'האט געטראגן א מת פון איין שטאט צום צווייטן, איז האט מען זיך געטוישט שיפטס, מ'האט עס איבער מ'איז אנגעקומען. אזוי ווי היינט פון וויליאמסבורג קיין מאנהעטן געבט מען איבער די געבט מען איבער די די מת פאר די חברה קדישא פון מאנהעטן למשל בעלמא איז הנפטר מן המת דעמאלטס ווען ער געבט עס איבער פאר די אנדערע חברה קדישא לייט איז די וואס האט די וואס האבן אים געטראגן די מת פארן ערשטן שיפט זיי זיי געזעגענען זיך פונעם מת איז אל יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום. טאקע מיט די פריערדיגע ביאור אז לך בשלום מיינט דו ביסט שוין אנגעקומען צו דיין פלאץ ווי דו דארפסט זיין שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. אמר רבי לוי בר חייא היוצא מבית הכנסת א מענטש גייט ארויס פון בית הכנסת וואס דארט דאווענט מען ונכנס לבית המדרש ער גייט אריין אין בית המדרש וואס דארט לערנט מען פשט איז אז תיכף נאכן דאווענען גייט ער לערנען ועוסק בתורה און ער איז עוסק בתורה זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר שטייט אין פסוק ילכו מחיל אל חיל, דער וואס'ט גייען פון איין בית מדרש צום אנדערן בית מדרש יראה אל אלוקים בציון, ער זאל זוכה זיין צו זען די שכינה ווען משיח וועט קומען, זאל זוכה זיין צו מקבל פני שכינה, שטייט טאקע אין של"ה און אסאך אנדערע ספרים. אז אפילו א מענטש יאגט זיך, איז ווען ער ענדיגט דאווענען זאל ער כאטשיג לערנען עפעס, ברוך השם אונז האבן מיר די זכי' יעדן טאג, אז נאכן דאווענען קען מען זיך גיין זעצן לערנען. אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, דער תלמיד חכם האט קיינמאל נישט קיין מנוחה, און ווי רש"י טייטשט מישיבה לישיבה וממדרש למדרש, ער גייט אלץ ארויף נאך א היכל, נאך א היכל, איז זיך מפלפל אין לערנען, ער טרעפט זיך מיט אביי ורבא, איז וועגן דעם זאגט מען די נשמה זאל האבן א עליה, וואס מיינט די נשמה זאל האבן א עליה? די נשמה זאל האבן א עליה מיינט. אז ער גייט אלס ארויף ממדריגה למדריגה האט נישט קיין מנוחה, נישט פשט ער פארקט אריין אין איין היכל און דאס איז עס, ער שטייגט כסדר שנאמר שטייט א פסוק ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוקים בציון אז אפילו אויבן אין הימל איז ילכו מחיל אל חיל, ביז דא וועלן אונז לערנען היינט אין מסכת ברכות און די לעצטע שטיקל וועלן מיר איבערלאזן פארן סיום אשרינו מה טוב חלקינו, אונז האבן געהאט די זכיה צו ענדיגן מסכת ברכות, מאכן א קליינע הפסקה מ'וועט שוין גיין צו מסכת שבת.